כ'ווייס נישט צו מ'זאל זאגן ברוך דיין האמת, צו מ'זאל זאגן ברוך הטוב והמטיב, כ'ווייס שוין אינגאנצן נישט. כ'האב אים געזאגט אז מ'עט זיך נישט נעמען אין די הענט אריין, עט קומען א מגיפה. א מגיפה מיין איך מענטשן וואס גייען זיך אליינס הרג'נען. עניוועי, יעצט פארנאכטס, מיטוואך, איז אריינגעקומען נאך א ידיעה פון נאך א רבני'שע משפחה, איינער האט זיך גענומען דאס לעבן. כ'זאג נאכנישט זיין נאמען, ווייל כ'האב עס באקומען, און זיי האבן געבעטן כ'זאל נאכנישט זאגן דעם נאמען, ווען יעדער וועט עס וויסן וועט עטס אלע וויסן. כ'האב אים געזאגט רבותי ווי העוו טו סעטל דאון אונז מוז מען מאכן א קאמיטעי נישט פון רבנים און דארפטס מיך נישט אריינעמען מיך האט עטס געלייגט אין חרם איך זיץ אינדרויסן און איך לאך יושב בשמים ישחק איך לאך פון ענק די זיבן יאר וואס איך בין געווען אין חרם וואס אונז וואלט מען געקענט מציל זיין א דור מען דארף צאמנעמען ערנסטע מענטשן ס'דא נאך א סועסייד וואס ס'געווען פונקטליך וואס עטס וועט שוין הערן. אבאמא האט געמיינט אז ער קען זיצן און מאכן משכב זכור אין גאנץ אמעריקע און ער עט זאגן אלע סטעיטס מוזן עס האבן און ער איז ארומגעלאפן אזוי און ער האט געמיינט אה ס'קען מיט זיך לאזן קוקטס אן וויאזוי ער זעהט אויס קוקטס אויף די טעלעוויזשאנס און די צייטונג וויאזוי ער זעהט אויס ער זעהט אויס ווי א אויסגעפראסקעטער ווייל קודם די נעקסטע צוויי יאר קען ער גארנישט טון ווייל די קאנגרעס מיט די סענעט איז רעפאבליקענס, און נאכדעם איז די נעקסטע מסתם אכט יאר עט זיין סטרעיט א רעפאבליקען, עטס האטס געוואלט זנות האפט עטס עס, יעצט ווי זענט עטס אנגעקומען? פרעג אבאמא ווי ער איז אנגעקומען, פרעג די אלע רבנים מיט די חרמות ווי זיי זענען אנגעקומען, ס'איז א שאנדע, ס'איז דא נאך, יעצט איז געווען נאך א מאבד עצמו לדעת'ניק, דאס איז איין זאך, און צווייטענס האב איך געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, ס'האט מיר דערציילט א איד, ער האט געדאווענט אין א שול, אין בארא פארק, ס'איז געווען די שענסטע אידן דארט, און ס'איז געווען א בראוני קעיק, און דער איד הערט מיך אויס יארן, האט ער געוואוסט וואס דער בראוני קעיק איז, עניוועי ער האט עס נישט געטאטשט, אבער דאס האט מען נאר געגעבן נאר פאר די היימישע, ס'איז געווען, דער וואס האט עס געטיילט האט געוואוסט פאר וועם צו געבן. און ער זאגט מיר פופצן מינוט נאכדעם איז דער עולם געווען אין הימל איז מען געווען, מ'איז געווען טויט משוגע. כ'טריי ענק מסביר צו זיין נאכאמאל, רבותי, ס'איז דא אסאך וועגן וויאזוי מ'עלעוועיטעט זיך מיט תורה, מיט יראת שמים, מיט אויפשטיין חצות, מיט מתבודד זיין, רעדן צום אייבערשטן, ס'איז דא אסאך בעסערע וועגן ווי צו נעמען אביסל בראוני, נאכדעם ווערסטו היי משוגע, יעדער האט גערעדט וואס מ'טאר נישט, ס'איז געווען א גרויל, און דו קומסט אהיים נאכדעם צו דיין ווייב און די קינדער, און דאס איז די פיקטשער וואס דו געסט. און עט די ענד אוו די דעי לערנען זיך די קינדער אפ, און דיין ווייב פארלירט רעספעקט פאר דיר, און די חברים פארלירן רעספעקט, און נאכדעם ברענט עס אויס צוביסלעך די מח, און דו ווערסט א קריפל פאר לייף, און דו ווערסט אדיקטעד, און דיין לעבן לאזט זיך אויס. איך בעט נאכאמאל די ערנסטע מענטשן פון די שטאט. איך רעד נישט צו רבנים ווייל מיט זיי איז א שאד זיי צו רעדן, זיי האבן צו פרעגן ווי איז דא געלט און איך בין דא, און טאמער נישט גארנישט. איך בעט נאכאמאל דעם עולם, אונז מוז מיר אפשטעלן די פלעג די מגיפה. נחום ראזנבערג האט יא האטליין האט נישט, נע. דער וואס האט זיך יעצט גענומען דאס לעבן איז נאך וועי ביפאר מיין האטליין. ער איז געווען טראבלד, כ'ווייס נאר נישט פונקטליך וואס. סאו רבותי, לאמיר אנפייפן די רבנים און אנהייבן צו טון קאנסטראקטיוו, אדערווייז וויל געט נאו פלעיס חס ושלום. דאס ביסל וואס היטלער האט איבערגעלאזט און אונז האבן מיר צוריקגעשטעלט כלל ישראל, און נעבעך אזוי פארקריפלט און אזוי צו צושאסן און אזוי אן. מאראל, אז ס'איז ממש א שרעק. אין שול האט מען געטיילט פון די בראוני. און מען האט עס אויך געטיילט אום שבת קודש. כ'האב ענק שוין געזאגט וואס די בראוני איז. דער איד וואס ער הערט אויס מיין האטליין האט גראד פארשטאנען אז דאס איז דאס וואס איך רעד, מען לייגט אריין דערין מאראוואנע, און אזוי ווי מען קען רייכערן מאראוואנע, קען מען עסן מאראוואנע. ס'איז א חורבן, און ביי דעם האלט מען שוין היינט. מאכט זיכער אז משמרת הצניעות זאל נאכלויפן נחום ראזענבערג און אריינשרייבן אין צייטונג, יוי, מען האט אים אונטערגעברענגט פאר זיבן יאר צוריק, פאר ראש השנה האבן זיי געשריבן וואסערא סוקסעס זיי האבן געהאט, און זיי האבן באדאנקט די וואס האבן זיי געגעבן געלט, דאס איז געווען די לעבאוויטשעס. שוין דער חזר איז שוין אין די גאס אונז דארפן מיר שוין מורא האבן און דערווייל האט שוין יעדער איינער בראוני קעיקס פול מיט מאריוואנע און ס'האלט שוין דארטן אז מ'האלט זיך יעצט אין איין נעמען דאס לעבן הלוואי הלוואי וואלט איך נישט געווען אזוי גערעכט ווי איך בין נאר הער אויס וויאזוי מ'וועט זיך אזוי שלאגן די רבנים האבן אונז געוואלט מסביר זיין אז זיי זענען משמרת הצניעות און זיי געבן אובאכט אויף צניעות אויף וואס האבן זיי אובאכט געגעבן אז טאמער א חזר האט געמאכט משכב זכור מיט א בחור האבן זיי געמאכט זיכער אז דער חזר וועט זיי באצאלן אפאר טאלער.